יעצט טראכט משה רבינו פון נאך א פראבלעם וואס קען געשען ווען מען קומט צו ארץ ישראל, יעצט טראכט ער נישט נאר ווען מען גייט שוין זיין אין ארץ ישראל נאר בעצם פון די וועג פון אנקומען, פון די זמן הכיבוש קען מען עס זאגן. און וואס איז די פראבלעם? מען האט מורא מען קומט דארט ס'איז דא די אלע גוים, איז אפאר זאכן וואס מען קען מורא האבן, מען קען מורא האבן, קודם כל די אידן וועלן מורא האבן פון די גוים, זיי זענען שטארק מיליטעריש, מ'עט אינסטעד פון כובש זיין מ'עט מאכן א ברית, מ'עט עפעס זיך טרעפן עפעס א פשרה עפעס א הסכם מיט זיי, דאס וויל נישט משה רבינו פארוואס? ווייל ער האט ווי ער זאגט קלאר ער האט מורא אז מ'האט חתונה מיט זיי און וואס וועט זיין צום סוף, ועבד ועבדו אלהים אחרים, די גוים זענען דאך עובדי עבודה זרה, זיי טוען דאך די אלע תועבות, די אלע עבודה זרות וואס זיי טוען, און עסט קומען, עסט מורא האבן פון זיי, עסט מאכן א ברית, עסט בלייבן א גוי, בלייבן א עובד עבודה זרה, ממילא זאגט ער זייער קלאר צו, אז די אייבערשטער זאלסט נישט מורא האבן פון די גוים, זאלסט וויסן אז די אייבערשטער האט ענק בוחר געווען, ענק זענען זייער קליין, מיינסט ס'איז א קליינע פאלק, וועסטו מורא האבן, פאר דעם זאגט ער לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם כי אתם המעט, נאר דער אייבערשטער האט ענק בוחר געווען, און זאלסטו וויסן אז דער אייבערשטער וועט היטן די שבועה וואס ער האט געגעבן פאר די גוים, אזוי פארשטיי איך יעצט די המשך הפרשיות. און ממילא לייגט ער שוין צו, מ'קען זאגן אביסל אנדערש אז דאס איז נאך א אזהרה אזוי ווי ער זאגט אסאך מאל ער וויל געבן פאר די אידן ענווה אז זאלן נישט קומען און מיינען אז זיי קענען אליינס, לא מרובכם זיי זענען נישט שטארק, אבער לכאורה אין די קאנטעקסט זעט מען אז דאס איז געשריבן געווארן וויבאלד אז ער האט מורא די אידן זאלן זיך פילן געשלאגן ביי זיך, זאלן ממילא מאכן ברית'עס מיט די גוים, זאלן זיך צומישן מיט זיי, זאלן ווערן עובדי עבודה זרה, ממילא זאגט ער, זאלסט נישט מורא האבן פון דעם, זאלסט וויסן אז פון דעם וואס דו ביסט קליין האט דער אייבערשטער דאך בוחר געווען, און ענק האבן דאך די הבטחה אשר נשבע לאבותיכם, און ענק ווייסן דאך שוין אז אויב ענק וועלן היטן די תורה, פארקערט, נישט אויב וויבאלד א חלק פון היטן די תורה איז צו מכניע זיין די עמים, אויב וועסטו נישט היטן די תורה דעמאלטס וועסטו טאקע האבן וואס מורא צו האבן, אויב דו וועסט גיין און היטן די תורה, וועסטו פאלגן די הלכה, וועסטו נישט זיך מישן מיט די גוים און אזוי ווייטער, דעמאלטס דווקא וועט דיך די אייבערשטער היטן די ברית והחסד און עס וועט זיין בכלל אלע מעלות דו וועסט האבן די ברכה אין די אין די קינדער און די בהמות און עס וועט נישט זיין קיין עקר ועקרה און קיין חולים און ממילא וועסטו אויך אויב זעסט דאך וועסט דאך דאס זען וועסט דאך זען אז עס גייט דיך אלעס גוט אלע נישט אלע מען נאר מיליטעריש יא אינדערהיים אין די פעלד און אזוי ווייטער ואכלת את כל העמים וועסטו נישט מורא האבן פון די אלע עמים וואס די אייבערשטער געבט דיך נאר און נאר און ממילא וועסטו נישט לא תעבוד את אלהיהם, און נאכדעם גייט ער אזוי ווי מצד השלילה פון דעם, אויב וועסטו מיינען, פון דעם פארשטיי איך טאקע אז דאס איז די סיבה פארוואס ער האט דערמאנט די פריערדיגע זאכן כי אתם המעט ויבחר בכם, אז אויב כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ווי איך קען דען נישט, דאך יא אסאך, זאגט משה זאגט די תורה ניין לא תירא מהם, געדענק אז די אייבערשטער האט שוין ארויסגענומען פון מצרים, און די אלע אנדערע מופתים וואס האסט געזעהן, און די אייבערשטער וועט נאך העלפן מיט די צרעה, מ'דארף וויסן וואס די צרעה איז, אבער על כל פנים די אייבערשטער וועט העלפן, ממילא זאלסט נישט מורא האבן פון זיי, לא תערוץ מפניהם ווייל די אייבערשטער איז מיט דיך, ער איז א גדול ונורא, דו ביסט טאקע קליין, דו ביסט טאקע מעט מכל העמים, אבער וועגן דעם האט מען גערעדט, נישט דאס איז געווען די דיעל אז דו זאלסט זיין א גרויסע פאלק, א שטארקע, האסט די אייגענע כוחות, די דיעל איז געווען אז טאקע א קליינע פאלק, אבער די אייבערשטער וועט דיך העלפן, און ווייל די אייבערשטער וועט דיך העלפן יעצט. עט דעט ווי אזוי וועט ער דיך העלפן? אלע מיני וועגן, מיט אויף מיט ניסים צו מיט צרעה, ס'שטייט טאקע אז עס וועט זיין מעט מעט, ס'טאקע אביסל א סתירה א מינוט צוריק זאגט ער זאל נישט מורא האבן זאל גלייך אלע הרג'ענען, זעט אויס אז דאס נישט ממש, מען דארף עס איז א עים ס'א גאול, מען דארף נישט די רגע אלע הרג'ענען, די עיקר ווארט אז מען זאל נישט מורא האבן מען זאל נישט זיך שרעקן און פרובירן זיך חתונה האבן מיט זיי און ווערן א חלק פון זיי, ווילאנג מען האלט זיך באזונדער, ביז ביז מיט די אייבערשטער וועט העלפן מעט מעט, פן תרבה עליך חית השדה, אבער צום סוף ונתן מלכיהם בידך, קיינער וועט זיך נישט, קיינער וועט ענק ענק נישט מנצח זיין, יתיצב איש בפניך, דאס הייסט עס קען אפשר זיין בשלום מיט כאילו פון די ווייטן ס'וועט בלייבן ביי אים, אבער קיינמאל גייט דיך נישט מנצח זיין, און דאס פירט ארויס די עיקר, די עיקר מעסעדזש, און דאס איז די עיקר זאך אויכעט, כאילו די עיקר זאך וואס גאנץ ספר דברים דרייט זיך ארום, זאלסט נישט דינען עבודה זרה, זאלסט נישט נעמען זייערע פסילים, זאלסט נישט ניי, אפילו די כסף און זהב, איז לכאורה א גוטע זאך, ניין, דארפסט פארברענען, לכאורה נאכן פארברענט כסף און זהב, אפשר קען מען עס יא נוצן, אבער די ווארט איז, די דזשולערי, די שיינקייט, דו קענסט נישט, קען, קענסטו נישט, אלע מיני תירוצים וואס מענטשן גייען האבן צו ווערן סטאק מיט עבודה זרה, אדער ווייל זיי פילן זיך צו שוואך, און וועלן זיך וועלן מאכן א ברית און וועלן חתונה האבן, אדער סתם ס'דא כסף וזהב ס'א שאד, מ'קען מאכן גוטע גאלד פון דעם אלעס, זאגט די אייב זאגט תורה ניין, דאס זאל נישט, ס'איז נישט קיין שיינע גאלד, ס'איז עקלדיג, תועבת השם, ברענג עס נישט אריין, ס'איז תועבה, עס וועט ברענגען אז ס'ווערן אויך תועבה, והיית חרם כמוהו, מילא שקץ, ס'איז עקלדיג, שקץ תשקצנו, איי ס'זעט אויס ס'בליטשקעט ס'גאלד, ניין ס'איז נישט גאלד, ס'איז אמת'דיג א תועבה, דאס איז די. וויאזוי איך פארשטיי די פרק, און עס איז טאקע איין גרויסע המשך וואס הייבט זיך אן כי יביאך, עס איז נאך א פרשת והיה כי יביאך, און עס דרייט זיך ארום בעיקר ארום די נושא פון נישט מאכן די אלע טעותים וואס די צד השווה שביניהם איז אז זיי גייען ברענגען צו עבודה זרה, ממילא דארף מען נישט מאכן קיין ברית, ממילא דארף מען נישט חתונה האבן, ממילא דארף מען נישט נעמען די כסף און זהב, ממילא דארף מען נישט מורא האבן פון די גוים באופן כללי, ממילא דארף מען נישט מיינען אז עס דארף מען דארף מען מער מענטשן אדער מער שטארקייט, מען דארף וויסן אז די אייבערשטער גייט העלפן. און ממילא קומט אויך אן דא די אנהייב פון פרשת עקב די חלק וואס יעדער איינער ווייסט אבער עס איז באמת א פארט פון די לאנגע דרשה לויט ווי איך לערן מילא אז וועסט זעהן אז די אייבערשטער וועט דיך העלפן מיט אלע אנדערע זאכן מילא וועסטו האבן די קוראדזש און די מעגליכקייטן דארף דאך האבן צו עסן און אזוי ווייטער וועסט קענען מצליח זיין מלחמה אויכעט וועסט קענען מוריש זיין די גוים אין אלע מיני וועגן ווי אזוי